ס'איז באוואוסט אויך אז די יציאת מצרים יעמאלט איז געווען די התחלת הגירות, די לידה פון עם ישראל, דער התחלת המציאות פון עם ישראל. דאס מיינט אויך אז אין עבודת השם דער ענין פון זכירת יציאת מצרים, דער ענין אז א איד דארף זיך דארף זיך משתחרר זיין פון א ענין וואס ווערט אנגערופן מצרים, איז דאס נישט א זאך וואס איז נוגע, דאס איז נישט דער תכלית העבודה, ס'איז נישט דער, נישט וואס

ברענגט ער דאס אין הלכות קרישמע, און ער זאגט, די משמעות פון רמב"ם איז אז דער מצוה פון זכירת יציאת מצרים איז דאס ווי עס איז נסתקן געווארן איז אלס א חלק פון מצוות קרישמע, עס איז נישט גלאט אזוי א באזונדערע מצוה, דא א מצוה פון קבלת עול מלכות שמים דורך קרישמע, און א באזונדערע מצוה פון זיכרון יציאת מצרים, ווי דער רמב"ם ברענגט עס, אן אינטערעסאנטע סדר הלכות, אין הלכה א' ברענגט ער מצוה לקרות קרישמע פעמיים בכל יום, שנאמר בשכבך ובקומך, דערנאך זאגט ער און מהו קורא? זאגט ער שלש פרשיות, דריי פרשיות, שמע והיה אם שמוע ויאמר, פארוואס ליינט מען ויאמר ביינאכט, לכאורה איז דאך נישטא קיין פרשת ציצית בלילה, אויף דעם זאגט מען אז ס'איז א מצוה לזכור יציאת מצרים, וואס דערפאר האט מען מתקן געווען זאגן ויאמר אין קרי שמע, און ער זאגט וזהו, געדענק אבער קריאת פרשיות אלו על סדר הזה, זהו הנקרא קרי שמע, און לאחרי וואס ער ברענגט דער מצוה זכור יציאת מצרים ברענגט ער אז דאס ווערט אנגערופן קרי שמע. ס'איז מתאים ווי די ווי די אלטער רבי טייטשט אין פנימיות עניינים אז דער מצוה פון זכירת יציאת מצרים מיט די מצוה פון קבלת עול מלכות שמים זענען בעצם איין זאך. נישט אריינגיין אין דער ביאור אבער זאגט פשוט דער דער יסוד הדברים איז אז זכירת יציאת מצרים איז דאס דער פונקט ווי קבלת עול מלכות שמים ווי קרית שמע איז דער התחלה פון א אידן. מ'קען נישט אנהייבן רעדן וועגן גארנישט פאר דעם וואס א איד איז מקבל אויף זיך עול מלכות שמים, פריער דארף א איד זיך מקבל זיין אז דער אייבערשטער איז זיין מלך,

דען א ביסל רעדן וועגן דעם ענין פון יציאת מצרים איך האט אלס אלס אלס נקודות וואס מ'דארף וויסן אלס די אלס פשוט אלס יסוד זאכן מ'זאגט דאס אין די מצוה זכירת יציאת מצרים דאס דארף א איד געדענקען שטענדיג כל ימי חייך דאס איז א זאך וואס מ'דארף אלעמאל האבן אין זינען דאס מיינט דאס איז א יסודות'דיגע זאך די יציאת מצרים איז א זאך וואס מ'דארף אלעמאל אנהאלטן אין זינען און געדענקען דעם ענין פון יציאת מצרים פשוט נאר עטליכע נקודות אין דעם די ערשטע זאך איז, איך מיין די באוואוסטע שאלה וואס מען פרעגט, אז מען זאגט אין די הגדה, משנה זאגט בכל דור ודור דארף מען אליין חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, עס איז אנדערש ווי די אנדערע שש זכירות, ס'איז נישטא קיין חיוב, מען דארף געדענקען, געדענקען א זאך, פארשידענע זאכן וואס תורה זאגט אז די זאך איז געטראפן און מען דארף עס אנהאלטן אין זיכרון, מען דארף געדענקען אז די זאך איז געטראפן, אנדערע זאכן וואס זענען געווען זענען זיי געווען, און די וואס האבן זיך באטייליגט מיט דעם האבן ווייסן וועגן דעם. אויב ס'איז נישטא קיין חיוב אז מ'זאל עס אלעמאל אנהאלטן אין זיכרון, מעמד הר סיני די מצוה געדענקען מ'זאל נישט פארגעסן וועגן די זאך, מלחמת עמלק, מ'זאל געדענקען די זאך. יציאת מצרים איז נישט נאר נישט נאר געדענקען אז ס'איז געטראפן יציאת מצרים, נאר דער דער ווי מ'זאגט דער דער דער איבערלעבעניש פון דעם דארף מען אויך געדענקען, נישט נאר געדענקען אז ס'איז געטראפן א זאך מ'איז ארויס פון מצרים, נאר דער איבערלעבעניש שבזה, דער רגש וואס וואס דער דער געפיל פון ארויסגיין פון מצרים, נישט נאר אז ס'איז געטראפן דער זאך, נאר דער לעבן דער דער איבערלעבעניש פון דעם ענין. דער עקספיריענס פון די מינוט דאס דאס דארף איך אנהאלטן אין זיכרון דאס מוז איך געדענקען בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים די שאלה וואס שטייט אין די מפרשים ראשונים ווי דער אברבנאל פרעגט אז לכאורה מילא זאגט מען זאגט אין די הגדה דער בעל הגדה און די משנה זאגט ער איז טאקע מעתיק פון משנה וואס זאגט בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפיכך דארף מען משבח, וויבאלד אז מיר אליינס זענען ארויס פון מצרים, לפיכך דארף מען משבח זיין דעם אייבערשטן וואס הוציאנו מעפלה משעבוד לגאולה מעפלה לאורה, דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען משעבוד לגאולה מעפלה לאור גדול. דאן פרעגט דער דער אברבנאל און אלע מפרשים די שאלה איז, מילא יציאת מצרים אליין בשעת מיר אידן זענען ארויס פון מצרים האבן זיי מרגיש געווען מ'איז ארויס טאקע משעבוד, מ'איז געווען פריער תחת תחת יד מצרים דאך איז מען ארויס לגאולה, מ'איז באפרייט געווארן. און מען איז משעבוד לגאולה מעפלה לאור גדול, מען איז געגאנגען מתן תורה, מען האט געזען געווען טאקע קבלת פני השכינה, מען האט מקבל געווען די תורה, אבער היינט, א איד פסח ביי דער נאכט בייט זיך נישט עפעס אין זיין לעבן פון דער טאג פאר פסח צו דער טאג נאך פסח, דער זעלבער מצב מצב החיים וואס ער איז געווען דער טאג פריער, דער זעלבער מצב הנפש האט ער דעם האט אים האט אים פסח פסח אויכעט. און וואס איז וואס זאגט מען אז אז יציאת מצרים איז געטראפן ביי אונז, און לפיכך אנחנו דארף מען משבח זיין אז דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען מעפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, וואס איז די. אי דער ס'איז דא אי דער פשטות אין דעם ווי דער ווי דער אברבנאל און מהר"ל און חסידות נעמט עס אביסל א טראט ווייטער אבער זאגט די ערשטע זאך ווי דער אברבנאל טייטשט אפ אז ס'טאקע דאס איז דאס איז אז דער ענין פון יציאת מצרים ס'איז דער רוחניות'דיגער זין פון יציאת מצרים איז דאס טאקע האט יעדן אידן היינט הגם אז זיין מצב החיים בייט זיך נישט פון איין טאג צום צווייטן טאג אבער דער זעלבער זאך פון הוציאנו משעבוד לגאולה ומעפלה לאור גדול דאס דאס דאס דאס טרעפט זיך ביי יעדן היינט. וואס הייסט? וואס מיינט ווען מען זאגט מעפלה לאור גדול למשל, איז א מענטש מצד עצמו, א מענטש לעבן אן יציאת מצרים, אן דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז באוויזן ניסים ונפלאות, און האט אונז געגעבן א תורה, אן אן יציאת מצרים איז א מענטש, מיר לעבן דאך דא אין דער וועלט, דער וועלט איז נישט א פלאץ וואס ווייזט אז יש בעל הבית לבירה זו, דער וועלט איז א פלאץ וואס וואס דער מציאות ווייזט אנדערש ווי זאכן זענען באמת, אזוי האט דער אייבערשטער געמאכט, דער וועלט ווייזט נישט וואס איז דער צוועק פארוואס זי איז באשאפן געווארן, דער וועלט ווייזט נישט נעסעסערלי אז ס'איז פאראן א צוועק, דער וועלט ווייזט נישט דער אמת, דער וועלט ווייזט פאר הפכיות'דיגע, הפכיות'דיגע תכונות. און אז ס'וואלט נישט געווען דער התגלות פון מעמד הר סיני, אז ס'וואלט נישט געווען דער התגלות פון יציאת מצרים, דער אייבערשטער וואלט נישט מגלה געווען און צובראכן דער טבע הבריאה, וואלט נישט מגלה געווען אז ס'איז דא א כח וואס איז העכער פון חוקיות הבריאה, און ער איז א שליט אויף אלץ, וואלט מען געלעבט אין דער וועלט, מ'וואלט וואלט מען נישט געוואוסט אז ס'איז פאראן אימעצער וואס האט באשאפן דער וועלט, און דער וועלט איז באשאפן געווארן צוליב א צוועק, ווייל דער וועלט ווייזט אנדערש, דער וועלט ווייזט עס נישט. איז אפלה, איז דאס וואס איז אונז געגעבן געווארן די תורה, און און די אייבערשטער האט אונז געמאכט ניסים ונפלאות, און א איד גלייבט אין דעם אייבערשטן, און ער ווייסט אז פאראן יש בעל הבית לבירה זו, און ס'איז דא א כוונה, איז דאס מאפלה לאור גדול, דאס איז דאס איז א א א נישט וואלט ער געבלאנדזשעט אין די פינסטערניש, וואלט נישט געוואוסט וואס ער דארף טון, ווי ער דארף זיך אויסנוצן זיין לעבן, און וואס איז דער צוועק פון די גאנצע מעשה, און מצד יציאת מצרים איז מען יצאנו מאפלה לאור גדול, דאס דאס קען א איד וויסן היינט אויכעט, און על דרך זה משעבוד לגאולה, מען זאגט בנוגע צו שעבוד איז חוץ פון דעם וואס א איד איז פארבלאנדזשעט,

דער אדם איז מדיני, א מענטש איז א מושפע פון זיין סביבה, און דעות וואס זענען אנגענומען אין זיין דער אין דער קרייז זיינע הנחות הנחות זענען דא אין דער אין זיין סביבה, ווערט עס פ פועלט דאס אין מענטש ווערט עס איינגעקארבט ביי אים, דאס א שעבוד. ס'איז נישט, חוץ פון דעם וואס ער איז פארבלאנדזשעט און ער ווייסט נישט וואס די צוועק וואס דער אמת איז, איז דאס ווייסט ער נישט, חוץ פון דעם איז ער משועבד די פאראן פארשידענע דעות וואס ווערן הנחות און געפילען און שטרעבונגען מיט פארשידענע זאכן וואס ווערן איינגעקארבט ביים מענטשן נישט צוליב דעם וואס ער וויל דאס נעסעסערלי, נישט ווייל ער וויל דאס, נישט ווייל ער זוכט דאס, נאר די סביבה, דער וועלט ארום אים מאכן עס געוויסע הנחות מיט געוויסע זאכן ביים מענטשן, אז יעדער, דאס איז א שעבוד, דאס איז א שעבוד, דאס האט אלץ געזאגט בנוגע צו מצרים אז ס'איז געווען אזא שטארקע קולטשור אין מצרים, אזא שטארקע שיטת החיים, אז יעדער אפילו זאגט ס'פאראן אמאל א מענטש וואס ער האט אין זיך א תקיפות אז ער ווערט נישט נתפעל פון א סביבה, ער האט זיין קו, ער האט זיין דרך, און הגם דער ארום פירט זיך אנדערש, ער ווערט נישט נתפעל פון דעם, אין מצרים איז געווען אזא שטארקע קולטשור, עס איז געווען אזא שטארקע, זיי האבן אזוי געגלייבט אין זייערע, אין זייערע געדאנקען מיט זייערע שיטת החיים, און עס איז געווען אזא שטארקע, אזא שטארקע ספיריט אז יעדער מענטש וואס איז אריינגעגאנגען דארטן, יעדער איד. יעדער איינער איז געווארן מושפע פון מצרים, ס'נישט געווען א זאך מ'זאל נישט ווערן, דער חסידות טייטשט אז אפילו זאגט ועברתי אני ולא מלאך אני ולא שרף אני ולא שליח, ס'געווען אזא שטארקע קליפה אין מצרים אזא שטארקע ש אפילו א מלאך וואלט דארטן געגאנגען וואלט ער אויך וואלט ער אויך נתרשם געווארן פון דער פון דער קולטור. אזוי מ'פלעגט זאגן בנוגע צו צו אמעריקע פלעגט מען זאגן אזא זאך אז מ'קומט צו אמעריקע אפילו די שענסטע אידן איז עפעס אמעריקע מאכט עפעס א רושם אז אפילו א מלאך וואלט געגאנגען אין מצרים וואלט עס אויך געמאכט א רושם אויף אים. איז מצרים איז געווען אזא שטארקע שעבוד ס'געווען א שעבוד. און זאגט דארטן אז עס איז געווען מ'איז ארויס משעבוד לגאולה אז א איד דער אייבערשטער האט אונז מגלה געווען וואס דער אמת איז און וואס זענען די ריכטיגע הנחות וואס זענען די ריכטיגע מידות מיר האבן א תורה מיר ווייסן וואס מען דארף טון איז דאס משעבוד לגאולה מיר ווייסן וואס דער אמת איז דאס משעבוד לגאולה דאס איז א פשטות און חסידות לייגט צו נאכמער אז יציאת מצרים איז נישט נאר וואס דער אייבערשטער האט אונז אויסגעלעזט פון א מצב שלילי אז עס איז געווען א איז פינסטערניש, און אז עס איז דא א שעבוד צו זאכן וואס זענען היפך האמת, נאר אפילו אינעם אמת גופא, אויף חסידיש יציאת מצרים מיינט הגבלות, לאו דווקא שלעכטע זאכן, נאר דער עצם זאך וואס א נברא איז א מוגבל, און זיין תפיסה איז בהגבלה, איז ער איז ער ווייט פון אלוקות, אלוקות איז אין סוף, אלוקות איז בלי גבול, א נברא איז גבול, זיין ווייט פון געטליכקייט איז א מיצר, איז מצרים. אפילו אז א איד ווייסט דער אמת און ער ווייסט זיין צוועק אויף דער לעבן, אבער אויב א איד איז ווייט פון דעם אייבערשטן, פון דער בורא עולם אליין, איז דאס אויך א איז דאס א מצער, איז דאס א מצער און ס'איז א גלות, און לכאורה איז עס אזא מין סארט גלות אז מ'קען נישט ארויסקריכן פון דעם, א נברא איז א מוגבל, ער איז באשאפן געווארן אין א מוגבל'דיגע וועג, און זיין הבנה און זיין השגה אין וואס דער אמת איז אויכעט מוגבל, אפילו אז א מענטש ווייסט וואס ער דארף טון וואס ס'פארלאנגט זיך פון אים, אבער דער עצם זאך אז ער איז נישט. פאר ער נישט ער איז ווייט פון געטליכקייט ער איז ווייט פון דער אמת איז דאס א שיעבוד און דא זאגן יציאת מצרים איז אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דער מתנה אז א איד טוט א מצוה אז א איד לערנט תורה פארבינדט ער זיך טאקע מיטן אייבערשטן עס איז הגם ס'איז א פלא גדול ווי ווי קען א נברא מוגבל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן אבער דער אייבערשטער איז נישט איז נישט מוגבל אין די הגבלות און דער אייבערשטער האט געוואלט אז ער זאל זיך פארבינדן מיט אונז

און דאס איז די ערשטע זאך וואס הגם אז מ. די ערשטע וואס דער פשט די פשט ווי אברבנאל זאגט דאס איז א זאך וואס מען ווייס די אייבערשטער האט אונז געגעבען א תורה און מיט דעם איז מען ארויס איז ווייסט מען דער אמת אין דער פינסטערניש ליגט מען נישט און ווי חסידות טייטשט עס אפ איז דאס איז דאס איז זאכען וואס איז געטראפען מלמעלה וואס איז נישט תלוי אין וואס מיר טוען היינט. מלמעלה האט דער אייבערשטער אונז געגעבן דער מתנה אז ס'איז נתגלה געווארן צו אידן דער אמת'ער דער אמת'ער אמת וואס געטליכקייט איז און וואס די כוונת הבריאה איז, און בשעת ער איז מקיים א מצוה פארבינדט ער זיך טאקע מיט'ן אייבערשטן אין א אופן און ער גייט ארויס פון אלע הגבלות הגם אז אז ער פילט עס נישט, דאס איז די ערשטע זאך אז דאס איז די ערשטע נקודה. אבער די פראבלעם איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז א זאך וואס איז טאקע אמת, אבער בשעת א איד טוט א מצוה גייט ער טאקע ארויס פון מצרים, ער פארבינדט זיך טאקע מיטן אייבערשטן, אבער די פראבלעם איז אז אויסער דעם וואס א איד, מען איז מקיים א מצוה טאקע, אבער דער מענטש, מיר פילן דאס נישט, בשעת א איד איז מקיים א מצוה, זיין לעבן בייט זיך נישט, אפילו ווי דער אברבנאל זאגט אז מען איז ארויס משעבוד לגאולה מאפלה לאור גדול, אז א מענטש, ער, מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, ווייס ער דעם אמת. און ער איז נישט משועבד צו הנחות העולם, די מעשה איז הגם אז תורה טאקע איז מגלה דער אמת, אבער דער מענטש האט נאך אלץ האט נאך איז נאך אלץ משועבד צו דער וועלט ארום אים, און ס'איז פאראן נאך אלץ השפעות פון דער וועלט ארום אים וואס זיינען משפיע אויפן מענטשן, אפילו לאחרי אפילו אז ער לערנט תורה, אוודאי האט מען דער מתנה מען קען לערנען און דער אמת און ס'איז פאראן א פלאץ וואס דער אמת איז בהתגלות און מיר האבן עקסעס צו וויסן דער אמת און וויסן וואס די כוונת הבריאה איז, אבער לפועל דער מענטשנ'ס לעבן לכאורה ווערט נישט נגאל פון דעם. ווייל זיין לעבן אליין איז, ער איז נאך אלץ מושפע פון אנדערע, ער איז נאך אלץ מושפע פון אנדערע הנחות, פון הנחות העולם, פון דער וועלט ארום, און זיין לעבן, זיין לעבן ווערט נישט אויפגעהויבן, ווערט נישט א לעבן וואס ווערט געלעבט על פי האמת, מיט דעם וואס איז אונז געגעבן געווארן די תורה. ער האט דער אפשרות מקיים זיין א מצוה טאקע, און אפילו אז ער איז מקיים א מצוה, און דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז ער גייט ארויס פון זיין א, ער ווערט נתאחד מיט'ן אייבערשטן, אבער נישט אין זיין לעבן פילט ער עס נישט. אין זיין מציאות פילט ער נישט ווי בשעת ער איז מקיים א מצוה ווערט ער איין זאך מיטן אייבערשטן, איז זיין לעבן, אונזער אונזער טאג טעגליכן לעבן, דאס ווערט נישט נגאל, סיי אין דער פשטות'דיגע זין פון יציאת מצרים ווי די ווי די פשוט'ע פשוט'ע פשט יציאת מצרים אז מען האט א אז אונז איז נתגלה געווארן דער אמת, מיר ווייסן וועגן דער אמת, אבער אפילו מיר ווייסן וועגן דער אמת, א איד איז נאך אלץ משועבד צו געוויסע דעות והנחות העולם וואס זענען לאו דווקא מתאים, לאו דווקא ער וויל דאס, אבער לפועל האט ער משיכות און האט ער אינטערעסן און האט דעות און הנחות וואס זענען לאו דווקא מתאים לאמת, איז ער אויך א משועבד, פונקט ווי מצרים איז געווען א שעבוד. און על דרך זה אמאל קען מען פארבלאנדזשעט ווערן אויכעט, דער תורה זאגט אז דאס איז די כוונה, דאס איז דער צוועק, און נישט אלעמאל לעבט מען לפי דעם צוועק, און נישט אלעמאל איז אזוי ביי מענטשן קלאר וואס איז, אז דאס איז טאקע די כוונה, איך מיין דאס איז נישט, לכאורה איז דער פעלער נאך אלץ דא, בפרט ווי די ווי חסידות טייטשט אויס יציאת מצרים, אז יציאת מצרים איז די פשט אז מיט דעם וואס א איד איז מקיים א מצוה גייט ער טאקע ארויס פון זיין ער ווערט טאקע נתאחד מיטן אייבערשטן, ער ווערט טאקע נתאחד מיטן אייבערשטן, ער ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן וואס ער איז בלי גבול, ווערט עס טאקע אזוי, אבער דאס דער מענטש שפירט עס נישט, ער פילט עס נישט, און בשעת מ און זיין לעבן ווערט נישט אויפגעהויבן מצד דעם, זיין לעבן בלייבט זיין לעבן, וואו איז די גאולה, וואו איז די חירות? וואס איז וואס איז די אמת איז אז דער דער דער דער אלטער רבי רעדט וועגן דעם דאס נישט קיין איך וויל פשוט ארויסברענגען דער ווארט אז עס איז נישט קיין סתירה צו דער אז מען רעדט דער מענטש'נס געפיל זיין לעבן אז מען רעדט וואס דער עצם ענין פון ארויסגיין פון מצרים דאס איז נישט דאס צוויי באזונדערע זאכן דאס איז דאס איז פאראן איין זאך וואס דער אייבערשטער נעמט א איד ארויס פון מצרים, דער עצם זאך וואס מיר האבן א תורה און מיר ווייסן וועגן דעם אייבערשטן, דאס איז א גאולה, דאס איז נישט קיין שאלה, דער עצם זאך וואס מען קען מקיים זיין א מצוה איז יציאת מצרים, ס'איז משעבוד לגאולה מאפילה לאור גדול, אבער דער גאולה איז א בעצם קען מען, בשעת מען איז מקיים א מצוה ווערט מען נגאל, אבער מיין לעבן וואס איך לעב ווערט נישט אויסגעלעזט.

די אלטער רבי רעדט עטליכע מאל אין תניא וועגן וועגן דעם ענין פון יציאת מצרים, און איינע פון די פלעצער די אלטער רבי רעדט עס אין דער, די אלטער רבי רעדט באמת וועגן די מושג פון שמחה בעבודת השם, די אלטער רבי רעדט אז אז אפילו אז א מענטש וואס וואס ער קוקט, בשעת ער קוקט אויף זיך און ער איז מנתח זיין אייגענעם לעבן זעט ער נישט פון וואס ער דארף זיין אזוי צופרידן, ער זעט נישט אז ער איז אזוי, אז זיין לעבן איז מתאים ווי א איד'ס לעבן דארף אויסקוקן. אלטער רבי מאריך אבער אף על פי כן זאגט ער אז א איד דארף זיך אריין טראכטן אז אז ער דארף זיך פרייען און עס דארף נישט זיין קיין עצבות עס טאר נישט זיין ביי אים פארוואס נישט עס טאר נישט זיין עס דארף נישט זיין קיין עצבות ביי אים פארוואס ווייל מען דארף וויסן זיין בשעת מען טוט א מצוה ווערט מען פארבונדן מיטן אייבערשטן איז וואס איז דער אלטער רבי מאריך אז מיט דעם דער עצם זאך וואס א איד איז מקיים א מצוה און לערנט תורה איז האט ער דער סיבה אויף צו זיין דער גרעסטער דער גרעסטער שמחה וואס קען זיין ווייל עס איז נישטא קיין גרעסערע זאך ווי מקיים זיין א מצוה. דאס איז דער אלטער רבי מאריך און אויף דעם פרעגט ער אינמיטן פרעגט ער אזוי ער פרעגט פרעגט דאס איז פרק למד א' ער זאגט אזוי ואף שהגוף אלטער רבי איז מאריך אז בשעת מ'טוט מ'גייט מקיים א מצוה ווערט מען פארבונדן מיטן אייבערשטן און ס'איז אזא גרויסע שמחה ווי א בן מלך וואס גייט צוריק צו זיין מלך מהשביה אן אריכות גדולה וואס וואס איז דער אז אז דער עצם זאך וואס מקיים זיין א מצוה איז א סיבה פאר א גרויסן פרייד און ס'איז נישטא קיין גרעסערע שמחה פאר דער עצם זאך וואס א איד קען טון א מצוה איז די גרעסטע שמחה וואס קען זיין. דער אלטער רבי איז מתאר אז ס'קען נישט זיין קיין גרעסערע שמחה פון א בן מלך וואס געפינט זיך בשביה און ער גייט צוריק צו זיין פאטער א מלך איז נישטא קיין גרעסערע שמחה פאר דעם. בשעת א איד איז מקיים א מצוה גייט ער גייט ארויס א בן מלך פון א שביה ווייל בשעת מען טוט א מצוה פארבינדט ער זיך מיט'ן אייבערשטן און אנשטאט דעם וואס פריער איז ער געווען גלאט א מענטש און וואס איז געווען בשביה בשביה אין זיין אייגענעם לעבן, אין זיין מיט זיינע מיט זיין מיט זיינע מחשבות, מיט זיינע תאוות, ער איז מקיים א מצוה, האט ער זיך פארבונדן מיטן מלך, האט ער זיך צוריק אומגעקערט צו אביו המלך, און נישטא קיין גרעסערע שמחה פאר דעם, אזוי זאגט די אלטע רבי, א סיבה פאר א גרויס פרייד, אבער דעם פרעגט די אלטע רבי ואף שהגוף עומד בשיקוצו ותיעובו. וואס זאגסטו מיר אז מקיים זיין א שמחה א מצוה איז זייער א גרויסע זאך, מען ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן, פיין דאס איז טאקע א גרויסע זאך און מען ווערט טאקע פארבונדן מיטן אייבערשטן, אבער דער גוף עומד בשיקוצו ותיעובו, מיין לעבן האט זיך נישט געביטן, דער אפשר די נשמה פילט עס אז מען גייט צוריק צום אייבערשטן, אבער דער גוף, דער מענטש אליין האט זיך נישט געביטן, ואף שהגוף עומד בשיקוצו ותיעובו. האט ער געזאגט ווייל מהותו ועצמותו של נפש הבהמית שלא נהפך לטוב כלל ליכלל בקדושה, איז לכאורה ווי קען מען מאנען ביי א מענטשן זיין צופרידן אז זיין לעבן איז נישט געווארן איידעלער, אז זיין לעבן איז געבליבן ווייט און על דרך זה דער אלטער רבי בנוגע שמחה, אבער על דרך זה בנוגע צו חירות, ווי קען מען פראווען יציאת מצרים אז מיין נפש הבהמית אז מיין לעבן בלייבט א נידעריגע לעבן? דארף מען עפעס דארף מען עפעס. דארף מען עפעס פועל זיין, ערשטנס אויף צו זיין משוחרר הגם אז דער לעבן בלייבט בלייבט אזא נידעריגע לעבן, און פרואווען זיך אביסל א רוק טאן א ריס אז דער לעבן זאל זיך בייטן, ווי איז דער דרך אויף דעם? איז די אלטער רבי זאגט אזוי, זאגט ער מכל מקום תיקר נפשו בעיניו לשמח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה. די אלטער רבי זאגט דארף זיין ביי א איד טייער זיין נשמה, עס הייסט עס דארף זיין ביי א איד טייער דאס וואס ער פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן איידער וואס טוט זיך ביי אים מיט זיין גוף, תיקר נפשו בעיניו לשמח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה, שלא לערבב ולבלבל שמחת נפש בעצבון הגוף. זיי נישט מבלבל, ביי א מענטש, עס טייטש אין א מינוט, ער זאגט פריער דער, ביי א מענטש דארף זיין טייער דער עצם זאך וואס ער טוט א מצוה און ער פארבינדט זיך מיט'ן אייבערשטן, דאס דארף ביי אים טייער, און ס'דארף ביי אים נישט באדערן דאס וואס זיין לעבן איז נישט, און נישט קיין אויפגעהויבענע לעבן, דאס וואס זיין לעבן איז נישט מיט שלימות, הגם ער בלייבט אין זיין נידעריגקייט. אבער דו ווייסט אז בשעת דו ביסט מקיים א מצוה פארבינדסטו זיך מיט'ן אייבערשטן, דאס דארף זיין ביי דיר טייער, און עד כדי כך טייער אז דאס וואס דיין גוף ווערט נישט אויפגעהויבן זאל דאס דיר בכלל נישט מבלבל זיין. אזוי ווי א מענטש האט אזא טייער, א מוראדיגע טייערע זאך, און אזא טייערע זאך

איז דער אלטער רבי זאגט, וואס דארף זיין טייער ביי דיר, וואס דארף זיין יקר ביי דיר, וואס דארף זיין טייער, תיקר נפשו בעיניו, דאס וואס בשעת דו ביסט מקיים א מצוה ווערסטו פארבונדן מיטן אייבערשטן, דאס דארף זיין טייער ביי דיר, איי דיין גוף, דאס זאל דיר נישט מבלבל זיין אינגאנצן נישט, דאס וואס דו, וואס דיין לעבן אליין בייט זיך נישט און ווערט נישט אויפגעהויבן, דאס דארף דיר נישט מבלבל זיין. ס'איז דער אלטער רבי זאגט נישט דא, רעדט נישט וועגן א מענטשן וואס פילט, דער נשמה לאמיר זאגן בשעת מ'איז א איד איז מקיים א מצוה דער נשמה פילט ווי זי גייט ארויס לחירות, זי פילט ווי זי ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן, איך פיל דאס נישט, דער מענטש פילט עס נישט, זאגט דער אלטער רבי איז תיקר נפשו בעיניו, לשמוח בשמחתה, דו דו זאלסט זיך זיין צופרידן מיט דער פרייד וואס דיין נשמה האט, אבער איך פיל נישט מיין נשמה, איך פיל מיין גוף. זאגט דער אלטער רבי, אבער דאס דארף זיין טייער ביי דיר, דיין נפש, דאס וואס דו ווערסט פארבונדן מיטן אייבערשטן דורך א מצוה, דאס דארף זיין ביי דיר טייער. דער אלטער רבי איז ממשיך, איז ער ממשיך, והנה בחינה זו היא בחינת יציאת מצרים, אט דאס איז יציאת מצרים, אט אט דער שינוי אז תיקר נפשו בעיניו, דער אלטער רבי זאגט אט דאס איז יציאת מצרים.

דער רע איז געווען בתוקפו, ס'איז דער מציאות נישט געווען אויפגעהויבן, מ'איז נישט בעצם זייער זייער אינטערעסן, זייער השקפת עולם, זייער חיים, זייער אידעיעס איז געווען א מצרישע מצרישע השקפת עולם, מ'האט מייקר געווען וואס א מצרי איז מייקר, פשוט הנחות עולם הזה, און מ'האט זיך דערוואוסט, וואס האט מען זיך, מ'האט זיך דערוואוסט אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו אז מ'האט אן הזדמנות מקיים זיין א מצוה, מ'האט זיך דערוואוסט הגם מ'איז טאקע נידעריג, און מען איז נישט אינגאנצן נישט אויסגעאיידלט, און זיי האבן נאך אלץ מייקר און זיי האבן געלעבט פשוט א מצרי'שע לעבן, אבער מען האט זיך דערוואוסט אז מען קען, אז דער אייבערשטער ווארט אויף זיי ביי מקבל זיין די תורה, מען האט זיך דערוואוסט אז מען האט א הזדמנות גיין פארבינדען זיך מיט'ן אייבערשטן, און וואס איז מען, האט מען פארגעסן וועגן זיך, דער אלטער רבי זאגט, מען איז אנטלאפן, כי ברח העם, מען איז אנטלאפן פון מצרים. וואס, וואס, זיי זענען געווען מצרים, נישט מ'איז אנטלאפן פון מצרים, זיי אליין זענען געווען מצרים, זיי זענען געווען פארבונדן מיט טומאת מצרים, זיי זענען נישט אויפגעהויבן געווארן, און במילא מ'איז אנטלאפן פון זיך. וואס איז מ'איז אנטלאפן פון זיך? מ'האט מ'האט נישט מ י, ס'איז נישט געווען ביי זיי נוגע וואו זיי האלטן. וואס איז געווארן טייער ביי זיי איז נאר אז מ'קען זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. איי וואס וועט זיין מיט מיר, דאס איז געווען, דאס איז נישט געווען נוגע ביי זיי. דער אלטער רבי זאגט דאס איז די פשט יציאת מצרים ווען מאריך א זאל מגמתם וחפצם היתה לצאת נפשם האלקית מגלות דער רבי זאגט א אינטערעסאנטע פסוק כדכתיב השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צ ביום צרה א מענטש אנטלויפט צו אלוקות וואס איז דער מנוסי ביום ער אנטלויפט צו אלוקות וואס הייסט ער אנטלויפט צו אלוקות אנטלויפט הייסט הגם אז ער האלט נישט דערביי און זיין מציאות ווערט נישט אויפגעהויבן ווערט נישט ווערט נישט ווערט נישט קיין קיין ער ווערט נישט קיין מזוכך איז אנשטאט זיך מזעזע זיין און זיך מזכך זיין זיך אויסאיידלען, איז ער מנסה ביי אים סארי לעבט ער צו אלוקות. עס הייסט אזוי, עס איז בפשטות פון וואס מען רעדט אז א מענטש א מענטש זאל זיך משתחרר זיין, פועל זיין מען רעדט פועל זיין ביי אז זיין לעבן זאל זאל זאל זאל ער זאל זיין לעבן זאל זיין מתאים אל האמת, זאל זיין מכוון אל האמת, זיין לעבן זאל נישט זיין א לעבן וואס איז משועבד צו הנחות עולם הזה, זיין משועבד צו א זאך וואס איז נישט אמת, משועבד צו ענינים וואס איז נישט מתאים. מיט כוונת הבריאה, דאס איז א שעבוד, דאס איז א גלות, א מענטש'נס לעבן זאל זיין מתאים צו ווי דער אייבערשטער וויל פון אים, לפי זיין כוונה, דאס איז א גאולה, דאס איז א חירות. און ווי קען מען פועל זיין א מענטש'נס לעבן זאל זיך בייטן, זיין לעבן זאל זיך בייטן, איז דער אלטער רבי זאגט, ווי פשטות זאגט מען, דארף א מענטש דארף א מענטש טון מיט זיך. דארף מען אנהייבן עפעס א סדר פון מזכך זיין, אויסאיידלען זיך, און ארבעטן אויף זיך אז מאכן אז ער זאל ווערן א כלי צו תורה און מצוות. דער אלטער רבי זאגט פארקערט, דער ראשית היסוד איז כי ברח העם, פארקערט, אנטלויפן פון זיך. וואס איז אנטלויפן פון זיך? דער אלטער רבי זאגט תיקר נפשו, וואס איז ביי א מענטשן אלעמאל, וואס איז ביי א מענטשן דער צענטראלער זאך, וואס איז ביי א מענטשן, וואס איז קובע אלע זאכן וואס א מענטש טוט אין זיין לעבן, אלע אלע פארשידענע זאכן זענען אלע תלוי, אלס איז תלוי איז וואס וואס ביי א מענטשן איז טייער, וואס ביי א מענטשן איז חשוב, א זאך וואס איז נישט חשוב ביי א מענטשן, עס רירט אים נישט אן א געוויסער זאך, ס'דא געוויסע מענטשן וואס ס'איז אים נישט נוגע דער וועטער, צי ס'איז קאלט אויפן גאס און נישט קאלט אויפן גאס איז אים נישט נוגע דעם ענין.

זיין מצב און וואו ער האלט אויף דער וועלט, דאס איז ביי אים נוגע, דאס איז ביי אים דער דער ערשטע זאך וואס איז אים נוגע און חשוב און טייער ביי אים, וואס וואס טוט זיך ביי אים אין לעבן. און דער אלטער רבי זאגט, און וואס רעדט מען, מען רעדט וועגן א איד וואס ער קוקט ער קוקט אויף זיך, קוקט אויף זיין לעבן, זעט נישט אז זיין לעבן איז עפעס מתאים אל האמת, זיין לעבן האט ער פארשידענע פארשידענע נאך פארשידענע זאכן, וואס איז ביי אים נענטסטנס דער טייערסטער זאך ביים מענטשן איז זיך. זיין אייגענער זאך זיין אייגענע לעבן, דאס איז דער מערסטנס טייערע זאך ביי א מענטש. וואס זאגט דער אלטער רבי, א מענטש טראכט זיך אריין און זעט אז ער איז נישט אז ער איז ווייט, זאגט זאל ער וויסן זיין אז בשעת ער איז מקיים א מצוה ווערט ער פארבונדן מיטן אייבערשטן. פיין, דער דאס איז דער איד זיינע, דער נשמה זיינע פילט עס, אבער וואס האט עס צו טון צו מיר? זאגט דער אלטער רבי, וואס הייסט יציאת מצרים תיקר נפשו בעיניו, א מענטש זאל בייטן וואס איז ביי אים טייער, אנשטאט אז ביי א מענטשן וואס איז ביי אים טייער זיין גוף איז ביי אים טייער, וואס טוט זיך אין זיין מצב הנפש איז ביי אים טייער, ביי א מענטשן זאל זיין טייער ביי אים וואס זאל זיין דער חשיבות אין זיין לעבן זאל זיין אז ער קען זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן דאס זאל זיין ביי אים א חשיבות אין לעבן, דער דער א מענטש זאל דערהערן אז וואס איז טייער נישט נישט נישט אין וואס פאר א מעמד און מצב זיין לעבן איז, וואס איז טייער איז געטליכקייט איז טייער, מקיים זיין א מצוה איז טייער. און דאס עד כדי כך דאס זאל זאל זיין טייער ביי א מענטשן אז אנדערע זאכן זאלן פארלירן זייער חשיבות לעומת דעם. דער אלטער רבי רעדט שפעטער אוודאי מען דארף טון מיטן גוף אויכעט אבער דאס איז אלץ לאחר ווי א מענטש בייט בייט איבער ביי זיך וואס איז ביי אים טייער איז עס אין א געוויסע זין איז דאס אויכעט א אביסל א חילוק ווי דער ווי דער אין א כללות'דיגער אופן אביסל דער חילוק פון שיטת החסידות מיט שיטת המוסר וואס וואס איז דער ראשית היסוד דער התחלת העבודה פון פון א אידן אוואו אלע וואס וויל מען וויל דאך דער מענטש איז באשאפן געווארן עיר פרא אדם יולד דער מענטש איז באשאפן געווארן אז ער האט פארשידענע אייגנשאפטן וואס זענען נישט מתאים צו אלוקות צו תורה און מצוות מען וויל פועל זיין ביי אים אז ער זאל ער זאל זיך אביסל אויסעדלען ער זאל ווערן פארבונדן מיטן אייבערשטן זיין לעבן זאל זיך זאל זאל נזדכך ווערן ער זאל ווערן יא מתאים אל האמת די שאלה איז וואס איז דער ערשטער וואס איז דער צוגאנג צו דעם ווי הייבט מען אן איז די שיטת מוסר געווען אז מען דארף אז מען דארף אויסרייניגן דער מענטש, דארף מען אויסרייניגן און אויסעדלען ער זאל דערהערן דער נידעריגקייט זיינע און ער זאל זיך פרואווען אויפהייבן, ער זאל זיך פרואווען ער זאל טון מיט זיך הייסט טון מיט זיך וואס איז טון מיט זיך, זיך אליין אויסרייניגן פון די נארישקייטן וואס ער האט, דארף ער יעדער נארישקייט וואס איז צוגעקלעבט געווארן צו אים, יעדער נאר יעדער נארישע תאוה און יעדער נארישער דעה דארף ער דאס פארנאנדערקלייבן דאס אויסריימען אויסריימען אויסריימען זיך, וכדומה וצדקה. חסידות די הדגשה איז געווען פארקערט, חסידות די הדגשה איז געווען אז די ערשטע זאך דארף א איד וויסן זיין אז ס'איז נישט נוגע וואו ער האלט און וואס זיין מעמד און מצב איז, ער האט א הזדמנות מקיים זיין א מצוה, דער מען קען מקיים זיין א מצוה, ס'איז נישט נוגע צו דו ביסט אויסגעדעלט נישט אויסגעדעלט, אין וואס פאר א מצב א מענטש זאל זיין, צו ער איז מגושם נישט מגושם, אז ער איז מקיים א מצוה ווערט ער נתאחד מיטן אייבערשטן. און וואס אין וואס באשטייט זיין א דער עבודה פון דער עבודה פון א מענטשן באשטייט אין דעם אז ער זאל אנהייבן פרואווען זען דער עילוי און דער יוקר אין דעם אין דעם אין דעם חלק פון אים וואס ער קען מקיים זיין א מצוה ארבעטן זען דער יוקר און דער עילוי פון דעם ער זאל בייטן ביי אים וואס זאל ביי אים זאל זיין טייער ווי וועט ער בייטן ווי וואס איז ביי אים טייער ער וועט עס בייטן דורך דעם וואס ער וועט זיך אריינטראכטן אין דער יוקר ועילוי פון א מצוה. נישט ער זאל זיך, מען זאגט אין די פריערדיגע שיטה איז אז א מענטש דארף, מען דארף זיך אליין אויפהייבן, און ווי הייבט מען זיך אליין אויף? דארף מען טון מיט זיך, דארף מען טראכטן וואו איך האלט, מתקן זיין דעם נקודה אין זיך, יענע נקודה אין זיך, דער אלטער רבי זאגט עס כברך עם, פארקערט, נישט טון מיט זיך, נישט טון מיט זיך, נישט ארבעטן, נישט ארבעטן מיט אויסראמען, מיט אויסקלייבן ביי א מענטשן יעדער ברעקל, אויסראמען פארשידענע דעות פון זיך, נאר אריינטראכטן זיך אין דער יוקר און דער חשיבות פון דער מקיים זיין א מצוה. א מענטש האט דאך דער אפשרות מקיים זיין א מצוה און לערנען תורה, אריינטראכטן זיך אין דער יוקר ועילוי פון מקיים זיין א מצוה, ביז אט דאס זאל ביי אים זיין מער טייער פון זיין גאנצע זיך. דער עצם מקיים זיין א מצוה זאל זיין ביי אים מער טייער פון זיין מעמד ומצב הנפש. דער אלטער רבי רעדט בהמשך הפרק, בשעת א מענטש איז מייקר בייט איבער וואס איז ביי אים טייער, און וואס ביי אים ווערט טייער איז אז ער קען זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, וועט סוף כל סוף זיין לעבן אויכעט נתתקן ווערן. אבער דער לעבן ווערט נתתקן מיט דעם וואס ער בייט זיין, ער בייט דעם דער צענטראלער נקודה ביי אים, צו דער נקודה איז אז זיין מעמד און מצב זאל אויסאיידלען ווערן, צו דער נקודה איז אז ער זאל זיך, אז ער זאל בייטן וואס איז ביי אים טייער.

אז ער אנטלויפט, ער אנטלויפט פון זיך כביכול, דאס דאס רעדט דער אלטער רבי. און אין א אין א אין א אין א געוויסע זין איז פאראן, דער אלטער רבי זאגט לא לערבב ולא לבלבל את שמחת נפש בעצבון הגוף אז דער אז דער אז יציאת מצרים דארף פועל זיין עד כדי כך אז ביי א מענטש זאל זיין אזוי טייער, געטליכקייט זאל זיין אזוי טייער ביז אז זיין מעמד ומצב נפש זאל נישט מבלבל זיין, דאס ווערט א טפל. ער האט אמאל געטייטש ווען מען רעדט אין מצרים ווי זיכער די מושג פון גרות, ער האט אמאל געבראכט די רמב ם זאגט בנוגע צו די התחלה פון גרות, זאגט מען ש ס א גר איז בא להתגייר איז שטייט אז מען דארף מען דארף אים אפזאגן, מען זאל מען זאל נישט נישט נישט מקבל זיין גלייך, ווייל פשוט דער טעם אויף דעם איז ווייל ווייל מען זאל וויסן אז ער מיינט עס מיט אן אמת נישט גלאט אזוי צוליב צוליב פניות, סא מען מיינט לשמה ער וויל וויל טאקע אריין גיין תחת כנפי השכינה. די רמב ם זאגט א גוי קומט להתגייר דארף מען אים זאגן אז עס איז נישט כדאי, אידן זענען דוויים וסחופים, ס'איז פול מיט יסורים און ס'איז נישט כדאי, ס'איז נישט כדאי, ס'איז נישט כדאי אריינגיין באומה זו, אומה זו דוויים וסחופים, דאס איז די לשון הרמב ם, מ'איז אינגאנצן אויסגעקוועשט מיט מיט מיט פארנאנדערגעשלעפט, ס'איז נישט כדאי. און דערנאך זאגט ער, אויב דער גוי זאגט אף על פי כן בכך אני רוצה, דאס וויל איך, מ'זעט אז ער וויל זיין א איד, זאל מען אים זאגען איז לאחרי זה איז מען אים מקבל און מען דערציילט אים די גודל השכר פון מצוות און די גודל השכר לחיי העולם הבא ווי שאין טוב אז ס'נישטא קיין בעסערע גוט ווי שאין טוב העכער פון דער טובה פון פון פון פון פון מצוות און זיין א איד און און דער אז דער אז דער אז די רשעים האבען נישט קיין סוף האבען נישט קיין האבען נישט קיין אז אז ס'נישטא קיין בעסערע טובה פון צו זיין א איד. דער רבי האט אמאל געפרעגט וואס וואס איז לכאורה תורה איז דאך א תורת אמת נישט גלאט אז בכדי צו אפהאלטן א גוי זאגט מען א זאך וואס איז נישט אמת. פריער זאגט מען אז כלל אז בני ישראל זענען דוויים וסחופים, זאגט מען אז בני ישראל זענען אויסגעשמעטערטע מענטשן, פארהארעוועט און פארמוטשעט מיט דוויים וסחופים, דערנאך זאגט מען אז אין, עס איז נישטא קיין בעסערע טובה פון צו זיין א איד, א איד דאס איז די גרעסטע שכר, עס איז די בעסטע זאך אויף דער וועלט, און עס איז נישטא קיין בעסערע גוטס אויף דעם, ווי קען מען אים זאגן פריער אז עס איז דוויים וסחופים? ווי קען מען אים זאגן פריער אז עס איז נישט גוט? אז ס'לוינט זיך נישט, אז דו זאגסט דאך שפעטער אליין אז ס'לוינט זיך יא, אויב דער אמת איז אז ס'לוינט זיך יא, ווי קען מען זאגן אז ס'לוינט זיך נישט, דוויים וסחופים, און תורה זאגט אז א גוי האט א גרינגערע לעבן, דאס זאגט דאס זאגט די הלכה זאגט עס, מען זאגט אים א גוי האסט א גרינגערע לעבן דארטן, א איד איז דוויים וסחופים, עד שאתה באת לאומה זו נישטא קיין מצוה נישטא קיין איסורים קענסט הנאה האבן, א גוי א איד האט א שווערע לעבן, איז א איד ווייסט אז ער האט א כוונה אדער א תכלית איז א שוועריקייט א איד האט פארוואס די מעשה וואס שטייט אין תהלים ברענגט זיך אז עס אמאל אן עפעס א ויכוח פון רבי רש"ב מיט זיין ברודער וואס איז דער חילוק פון א איד מיט א גוי האבן געהאט א גאנצע ויכוח און זייער טאטע האט געהייסן אריינברענגען דער דער דער משרת נאך אריין ברענגען אויך דעם בעל עגלה א גוי, ניין די משרת, משרת איז געווען א פשוטער איד, נישט פארשטאנען צופיל, געווען א פשוטער פשוטער איד, נישט נישט קיין גרויסע למדן און נישט, האט אים געפרעגט, האט אים געפרעגט צו ער האט געגעסן היינט, זאגט ער יא ער האט געגעסן, זאגט פארוואס האט ער געגעסן, זאגט בכדי צו לעבן, פארוואס לעבט ער, ווייל ער דארף דינען דעם אייבערשטן, און ער האט, און ער האט, און ער האט געגעבן א קרעכץ אז הלוואי אז ער זאל עפעס צו געבן א קרעכץ. נאך האט ער אריינגערופן דער גוי, דער גוי האט אים געזאגט אז ער עסט צוליב, צוליב לעבן, הנאה האבן, טרינקען, כ'ווייס ב. אבער זאגט, דער רבי הרש מהר"ש האט געזאגט אז א איד טראכט די גאנצע צייט לעבן אויף דינען דעם אייבערשטן, און צו דערצו גיט ער א קרעכץ.

ס'איז שוועריקייט און א גוי ס'איז גרינגער. בפועל בזמן הזה בעולם הזה איז גרינגער און א איד איז שווערער. אבער איי זאגסט שפעטער אז ס'איז גוט? זאגסט נישט אז ס'איז גוט לעתיד לבוא. זאגסט אים היינט אז ס'איז נישטא קיין בעסערע גוט צו זיין א איד. אוודאי ס'איז נישטא קיין בעסערע גוט, ס'איז נישטא קיין בעסערע זאך ווי צו זיין א איד. ווייל בשעת ער איז א איד פארבינדט ער זיך מיט'ן אייבערשטן און ס'איז נישטא קיין, און ער ווערט פארבונדן מיט נצח מיט א זאך וואס איז נצחיות. דאס מיינט נישט אז עולם הזה איז נישט דווים וסחופים, ס'איז דווים וסחופים, אבער דאס דאס באדערט אים נישט. כל זמן ער איז נישט נתגייר געווארן, כל זמן אויף וואס איז אים נוגע, און וואס איז א מענטש נאטירליך נוגע, איז אויב ביי דיר נוגע דיין דיין דיין די וועל ביאינג פון זיין דיין אייגענע מציאות איז א איד איז דווים וסחופים. ס'איז גרינגער און מער מנוחת הנפש א גרינגערע לעבן אין אן אנדערע אופן. זאגט בשעת ער זאגט מיט בכך אני רוצה, ער זאגט אט איך וויל זיין א איד, וואס זאגט ער מיט בכך אני רוצה? אז ער זאגט אף על פי כן בכך אני רוצה, וואס זאגט ער מיט בכך אני רוצה? אז מיר, ביי מיר איז טייער דער אמת, מיר איז טייער זיין, מיר איז טייער וואס איז באמת גוט, מיר איז נישט טייער זיך מיין מיין, מיר איז טייער דער אמת, אויב דיר איז טייער דער אמת, און יעמאלט איז דאס וואס איז דווים וסחופים און מצד מצב הגוף, דאס איז דיר נישט מבלבל בכלל, ווייל דאס איז א דבר טפל, דאס איז נישט קיין דבר עיקרי.

ווי קומט דאס אריין אין סדר מגיד? אויב ס'איז א הזמנה צו אורחים האט עס געדארפט זיין ביפאר די גאנ פאר קידוש. און וואס וואס וואס פונקט עס כ'מיין מ'רעדט מפרשים פון דעם אבער אברבנאל פרעגט אסאך קשיות אלע פרעגן וואס וואס איז די פונקט די די איז איז די חסידות טייטשט פארשידענע פארשידענע שיחות זאגט הא לחמא עניא רעדט מען מען רעדט מען רעדט די ערשטע זאך די הקדמה צו צו סיפור יציאת מצרים די הקדמה צו פאר דעם וואס מען הייבט אן איבערלעבן יציאת מצרים אליין די הקדמה צו דעם איז אז א איד זעצט זיך אוועק צום סדר און ער פילט אז ער אז ער ער לעבט אין א מצב פון עניות אז ער איז א משועבד ער איז משועבד צו וועלט און ער און ער איז משועבד צו דער וועלט ארום איז ער אליין א משועבד און ווי קען ער פראווען יציאת מצרים איז די הקדמה איז הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים אז אונזערע עלטערן אין מצרים זענען אויך געווען האבן אויך געהאט לחמא עניא זענען זיי אויך געווען אין דעם זעלבן שעבוד ווי מיר זענען הא לחמא עניא זענען אויך געווען עניים און זענען געווען במצרים זענען אויך געווען משועבד אין מצרים און אף על פי כן האט זיי דער אייבערשטער אויסגעלייזט ווייל דער ווייל ווייל בכדי האבן א שייכות צו אלוקות הייבט זיך נישט אן מיט דעם צי דער מענטש איידלט זיך אויס צי נישט דער אייבערשטער הייבט אונז אויף, הגם ווען מיר האלטן נישט דערביי, וויבאלד דער אייבערשטער האט נישט די אלע הגבלות, פאר גיט ער אונז די אפשרות ווי מיר זענען פארבינדן זיך מיט אים. איז הגם ווען דו ביסט אין מצרים גיט דיר דער אייבערשטער כח ארויסגיין פון מצרים, הגם מצד דיינע כוחות האסט טאקע נישט די כוחות אויף ארויסגיין פון מצרים, אבער אין מצרים איז יא געווען די זעלבע זאך, מען איז געווען פארזונקען אין מ"ט שערי טומאה, און אף על פי כן האט זיי דער אייבערשטער אויסגעלייזט.

איז הא לחמא עניא און ס'איז ביז אז ס'עסט אויף זיין גאנצע קאפ אז ער זעט נישט א זאך ריכטיג ער ווערט מעבירו מעבירו על דעתו איז זאגט מען אז אבהתנא אונזערע עלטערן זענען אויך געווען אין דעם זעלבן מצב און אף על פי כן האט זיי דער אייבערשטער אויסגעלייזט ס'איז דער אייבערשטער גיט א נתינת כח צו א אידן אז ער זאל קענען ארויסגיין פון מצרים הגם מצד זיינע כוחות האט ער נישט דאס איז די הקדמה זאגט השתא עבדין לשנה הבאה בני חורין הגם השתא מצד אונזער מציאות זענען מיר עבדין מצד אונזער מציאות זענען מיר מענטשן אין דער וועלט וואס מיר ווערן משועבד, מיר ווערן מושפע פון דער סביבה ארום, מיר ווערן נתפעל פון וואס מענטשן זאגן און וואס די סביבה זאגט, וואו דעת הקהל איז און הנחות העולם ווערן מיר מש איז אונז השתא עבדין, אונזער טבע איז מיר זענען עבדים צו עולם הזה, אבער אף על פי כן לשנה הבאה בני חורין. דאס איז נישט קיין סתירה אז מען קען גלייך ווערן א בן חורין. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער קען אויסלייזן, ווייל דער אייבערשטער לייזט אונז אויס, און גיט אונז די כח אז מען זאל ארויסגיין פון מצרים. און וואס גיט ער אונז די כח? דאס איז די הקדמה. וואס גיט ער אונז די כח? סיי די עצם זאך אז מען קען, אז מען קען זיך פארבינדן מיט אים, און דער צווייטער זאך, א איד האט בכח צו טאקע בייטן אז ביי אים זאל נישט זיין טייער זיין אייגענער זיך. און דאס איז דער עצם דער עצם סיפור פון מגיד, איז ווי דער איז דער מען הייבט אן עבדים היינו איז דאס מתחיל בגנות און מסיים בשבח, פארוואס הייבט מען אן בגנות און מ'איז מסיים, זאגט מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, וואס איז דער מתחיל בגנות? מען וויל ארויסברענגען דער יוקר אין קרבנו המקום לעבודתו, ברענגט מען ארויס דער גנות פון א לעבן אן געטליכקייט, און ארויסברענגען דער טייערקייט פון לעבן מיט געטליכקייט, איז דער עצם עבודה פון יציאת מצרים, דער סיפור יציאת מצרים איז פועל זיין ביי זיך וואס זאל זיין, וואס זאל ביי אים זיין טייער. טייער איז כרבון המקום לאבידתו. המקום איז טייער, דער אייבערשטער איז טייער, אז מען קען דינען דעם אייבערשטן איז טייער. איי, וואס, וואס, וואס איז מיט מיר? נישט דאס דאס איז א דבר טפל, אז דו האסט א אז דו קענסט אים דינען, אט דאס דארף זיין ביי דיר טייער. צי וואס צי דיין מצב הנפש איז א מתוקן צי נישט, נישט דאס איז דאס דארף נישט זיין חשוב ביי אים, אז ער האט די אז ער האט די אפשרות קרבנו המקום לעבודתו. דאס איז דער דער עצם סיפור איז דער מתחיל בגנות און מסיים בשבח, דער ארויסברענגען פארוואס איז מען מתחיל, ארויסברענגען דער שבח און דער יוקר פון פון דעם עצם זאך וואס א איד קען מקיים זיין א מצוה, דאס איז דער דאס איז דער סיפור יציאת מצרים אליין. דער הקדמה איז אז דער אייבערשטער גיבט אונז כח טאקע ארויסגיין פון מצרים, און טאקע זיך פארבינדען מיט אים, און טאקע אז מען זאל מייקר זיין אלוקות, דאס גיבט אונז דער אייבערשטער דער כח הגם מיר האלטן נישט דערביי, מיר זענען מענטשן אויף דער וועלט, און דער עבודה אליין איז אז מען זאל טאקע פועל זיין ביי זיך אריינטראכטן זיך אין דער יקר פון אלוקות, אריינטראכטן זיך אין דער יקר פון עבודת השם, און דאס סוף כל סוף גיבט דער מענטשן דער אפשרות אז ער זאל קענען אין א געוויסער זין פילן פילען דער מעלה פון דינען דעם אייבערשטן און באמת זיין א משוחרר יעמאלט, בשעת ביי אים וואס איז ביי אים טייער איז געטליכקייט איז אלע אנדערע זאכן זיינען ביי אים נישט מבלבל ווייל זיי פארלירען זייער חשיבות ביי אים, וואס בלייבט אים די איינציגע זאך וואס איז חשוב איז עבודת השם, דאס איז יציאת מצרים, דאס איז נאר די יציאה פון מצרים, הייסט א מענטש גייט ארויס פון זיך, האנדעלט נישט מיט זיך, און לייגט אריין זיינע כוחות אריינטראכטן זיך אין דער יקר פון עבודת השם, איז יציאת מצרים, דאס איז נאר איין שלב. און דערנאך די שלימות הדברים, די שלימות הדברים איז, ווי דער ווי דער אלטער רבי ברענגט אין דער המשך הפרק דא, לעתיד לבוא, איז לעתיד שטייט, אז אז את רוח הטומאה אעביר, את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אז במנוסה מען וועט מען וועט נישט אנטלויפן, במנוסה לא תלכון, מען וועט נישט אנטלויפן פון מצרים, פארקערט, לעתיד לבוא וועט דער וועט אונזער מציאות, וואס וועט זיין אונזער מציאות? אונזער מציאות וועט זיין אלוקות. היינט איז דער מציאות פון א מענטשן זיין אייגענע זיך, אט דאס איז זיין מציאות. זיין עבודה איז ער זאל בייטן וואס איז ביי אים טייער. וואס איז ביי אים טייער איז אלוקות, געטליכקייט זאל ביי אים זיין טייער. אבער זיין לעבן, ער איז זיין נאט, אלס זיין מציאות, זיין גוף, דער טבע הגוף איז וואס ער לעבט אין דער וועלט. אלוקות איז נישט און נישט, זיין גוף איז נישט איז נישט פארבונדן מיטן אייבערשטן. לעתיד לבוא וועט זיך נתתקן ווערן דער וועלט אז דער גוף, דער מציאות פון דער גוף וועט זיין מעשה מלא אמת, דער עצם חיי הגוף וועלן זיין בהתאם מיט אלוקות. דער רבי האט גערעדט ס'איז א יחוד א. שטארקע זאך בנוגע צו פונקט די קביעות פון דער יאר, באמת צו דער נקודה אז ס'פאראן אז אז זאגט ער אזוי זאגט מען אלעמאל אין די ברכה פון אשר גאלנו זאגט מען ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, פריער דערמאנט מען קרבן חגיגה און דערנאך מן הפסחים, פארוואס ווייל דער מצוה לכתחילה איז מ'דארף עסן קרבן פסח על השובע. נישט עסן דאס בשעת מען איז הונגעריג, מען דארף עס, מען דארף עס עסן בשעת בגמר הסעודה, מען איז שוין זאט, מען איז שוין נישט הונגעריג, מען איז שוין במנוחה, יעמאלט עסט מען דאן לשם קינוח, לשם לשם תוספת תענוג, פארשידענע טעמים פון דעם, צו ווייזן אז דאס איז לשם מצוה דווקא, איז איינע פון די טעמים ווייזן אז דאס איז לש, אייב א מענטש וואלט עס געגעסן בשעת ער איז הונגעריג, וואלט זיך נישט ארויסגעוויזן אז ער עסט די קרבן פסח לשם מצוות אכילת קרבן פסח. ארויסווייזן אז לשם מצוה איז עסט ער פריער א סעודה, עסט ער פריער די קרבן זבחים, דער דער קרבן חגיגה ווערט ער זאט און דערנאך עסט ער קרבן פסח ווייזט ער אז ער טוט עס לשם שמים, לשם מצוה. אבער בשעת פסח שחל אין מוצאי שבת, יעמאלט זאגט מען מן ה פריער מן הפסחים און דערנאך מן הזבחים, ווייל פסח שחל ערב פסח שחל להיות בשבת איז מען מקריב די קרבן חגיגה, איז קרבן חגיגה נישט דוחה שבת, קרבן פסח איז דוחה שבת, אבער קרבן חגיגה איז נישט דוחה שבת, איז יעמאלט איז עסט מען פסחים. און זבחים איז דער, עה, אויף מארגען ברענגט מען זבחים, אלס השלמה די ערשטן טאג אבער קרבן פסח אבער אבער עסט מען די פסחים און די זבחים, אויף וואס קומט אויס, זאגט ער, פארוואס עסט מען בדרך כלל קרבן פסח על השובע, פארוואס, ווייל אויף צו בארי איינע פון די טעמים פון די ראשונים איז ארויס ברענגען אז מ'עסט עס לשם מצוה, דאס הייסט אז די נקודה אין קרבן פסח דאס איז פארוואס, הייסט ארויס ברענגען אז מען עסט עס דאס וואס א איד האט א שייכות צו פסח צו חירות, קרבן פסח סימבאליזירט חירות, ס'איז למשחה לגדולה, מ'עסט אלא צלי, מ'עסט עס א מאכל חשוב, מ'עסט א מאכל בני חירות, מ'עסט עס בשר על צלי, מ'עסט עס, מ'עסט עס, ס'איז א מאכל של של למשחה לגדולה, ס'איז א מאכל פון חשיבות, פון מלכים, מ'דארף עס עסן נישט, דער גוף זאל עס נישט עסן ווייל דער גוף איז הונגעריג, מ'זאל עס עסן הגם דער גוף איז זאט. דאס הייסט מען זאל עס עסן לשם מצוה, דאס איז מען וויל ארויסברענגען דאס וואס א איד איז שייך צו מלכות און גדולה, ער איז שייך צו חירות און קרבן פסח, און נישט ס'האט האט נישט צו טון צו זיין גוף, נישט ס'איז נישט קיין עסן פון זיין גוף, זיין גוף האט שוין אפגעגעסן, זיין זיין גוף האט עס נישט, ער עסט קרבן פסח דאס דאס דער אייבערשטער דאס וואס ער איז א מלך איז ווייל דער אייבערשטער האט אים געגעבן א נשמה און ער האט דער אייבערשטער איז פארבונדן מיט אים, אבער דאס האט נישט צו טון צו זיין לעבן, אין דיין לעבן דו דארפסט אפעסן וואס דו דו דארפסט עסן וואס דו דארפסט עסן. דו דארפסט עסן דיין צבי. וואס נוגע צו דיר איז דיין אייגענע לעבן. קרבן פסח איז פארגעסן וועגן זיך, נישט עסן צוליב די אייגענע הונגער, נאר עסן צוליב מקיים זיין דעם אייבערשטן זיין מצוה. איז דער פשט, דאס איז יציאת מצרים, נישט ער פראוועט קרבן פסח, ער פראוועט קרבן פסח מיט זיך. ער פראוועט קרבן פסח מיט דעם וואס ער גייט אוועק פון זיך און האט דער אנערקענונג אז ס'איז נישט וועגן מיר, נאר דער טייערקייט איז, עה, מקיים זיין א מצוה. און דער גוף, און דער גוף איז, מ'איז זיך נישט מתחשב מיטן גוף. מ'זאגט א א א הגם איז די גוף איז שוין זאט, די גמרא זאגט אז ס'איז געווען דער שמחה פון קרבן פסח, ביז ס'איז געווען, מ'פלעגט זאגן הלל אז ס'איז געווען פקע איגרא, הגם אז זיין גוף איז זאט, פרייט ער זיך, פארוואס פרייט ער זיך? נישט ער פרייט זיך ווייל דער גוף האט עפעס געקראגן דערפון, נישט איך פריי זיך ווייל איך האב עפעס געקראגן, שוין על השובע, איך בין שוין זאט, האב איך גארנישט נישט געקראגן פון די קרבן פסח, און וואס איז אזוי צופרידן, וואס וואס וואס.

ער איז נישט געווען הונגעריג פארדעם, און דער קרבן פסח האט אים נישט צוגעגעבן עפעס א אוועקנעמען זיין רעבון פון זיין גוף. וואס פרייט ער זיך אז ער איז מקיים א מצוה, דאס פרייט ער זיך, אט דאס איז די טייערע זאך, און פקע איגרא, ס'איז געווען א מוראדיגע שמחה. דאס איז די ערשטע, וואס איז די צווייטע נאכט פסח? די צווייטע נאכט, וואס זאגט די אין די קביעות, וואס איז די צווייטע נאכט? ער זאגט, עסט מען פריער אלע פסחים, עסט מען קרבן פסח בשעת מ'איז הונגעריג. און דאס ברענגט ארויף ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא אז מ'וועט עסן קרבן פסח, דער גוף וועט זיין הונגעריג פאר קרבן פסח, דער גוף מצד עצמו וועט זיין הונגעריג צו אלוקות, דער גוף וועט מצד זיין טבע וועט זוכן געטליכקייט, דער מענטש, נישט דער מענטש, דער מענטש וועט נישט דארפן אנטלויפן פון זיך בכדי צו גיין צו אלוקות, דער מענטש וועט זוכן אלוקות. דאס וועט זיין זיין נאטירליכע, עס וועט נישט זיין אן עבודה אז מען זאל מייקר זיין דער נשמה איבער דער גוף, דער טבע הגוף וועט זיין אז וואס עס וועט זיין ביי דער גוף טייער, ביי דער גוף וועט זיין טייער אלוקות, וועט דער קרבן פסח זיין א זאך וואס מאכט, נעמט אוועק דער גופ'ס הונגער, א מצוה וועט זיין א זאך וואס נעמט אוועק א גופ'ס הונגער. איז על הפ ס איז איז איז פריער וועט זיין קרבן פסח מן הפסחים מן הזבחים וועט מען עסן א קרבן פסח נישט על השובע מען וועט עסן קרבן פסח בשעת בשעת מען איז הונגעריג ווייל דאס איז דאס איז דער אויפטו פון לעתיד לבוא אז דער דער ייקר ברענגען אסאך מאל אז דער בעל שם טוב האט געטייטש דאס אויך דער בעל שם טוב האט געזאגט פילענדיג אויף אויף אויף אז בשעת דער בשעת א גוף איז הונגעריג איז ווייל דער נשמה וויל מברר זיין דער ניצוץ אלוקי וואס געפינט זיך אין דער מאכל נאר דער און דערפאר איז דער גוף הונגעריג. היינט, מיר פילן נישט, ס'איז א זייער א שטארקע ווארט וואס דער בעל שם טוב זאגט, איז א מענטש פילט א געוויסער ניד צו א זאך, א צורך צו א זאך. וואס האט ער א צורך? האט ער, דער גוף דארף דאס האבן. זאגט דער בעל שם טוב, אויב א מענטש פילט א געוויסער צורך צו א זאך, איז דאס א ראיה אז זיין נשמה זוכט האבן דער זאך, ווייל מצד זיין עבודת השם דארף ער מברר זיין יענעם זאך, און דערפאר פועל'ט זיין נשמה אז דער גוף וויל גיין קריגן יענעם זאך. דאס איז שוין דאס איז שוין א דאס איז שוין דאס איז שוין פון דער ערד פון דער בעל שם טוב'ס התגלות פון לעתיד לבוא ס'ווערט נתגלה אז בעצם דאס וואס דער גוף זוכט א זאך איז בעצם ווייל דער נשמה ווייל מצד דעם כוונה וואס זיין תפקיד זוכט ער האבן די זאך און לעתיד לבוא וועט דער גוף פילן דאס אז דאס וואס ער זוכט דאס וואס ער איז הונגעריג צו דעם איז ווייל דער אייבערשטער וויל ווייל דער אייבערשטער וויל דאס דאס איז דאס איז דאס איז מ'זאגט כימי צאתך מארץ מצרים אז דער פון פון יציאת מצרים ביז ביז מתן תורה איז אליין איז א כימי איז א ימי לשון רבים מען גייט מען גייט ארויס פון מצרים ביז לעתיד לבוא ס'איז דער דער יציאת מצרים איז דער ערשטער שלב אז פועל זיין ביי א מענטשן אז דער חשיבות זאל זיין אלוקות לעתיד לבוא וועט זיין גוף ווערן אזוי אויכעט נישט לעתיד לבוא וועט זיין גוף אויכעט אריין נעמען אין זיך אז וואס איז טייער איז געטליכקייט. היינט ווי די עבודה אז מ'זאל מייקר זיין אלוקות איז מיט דעם וואס מ'גיט אוועק פון די גוף, לעתיד לבוא וועט דער גוף נצטרף ווערן צו דעם יוקר, לעתיד לבוא וועט דער גוף נצטרף ווערן צו דעם, נישט נישט אז לעתיד לבוא וועט דער גוף עפעס יעמאלט וועט מען וועט מען עפעס וועט דער דער עבודה היינט איז א התחלה אויף לעתיד לבוא היינט איז דער עבודה מ'זאל מייקר זיין דערהערן אז דער איינציגער זאך וואס איז חשיבות איז געטליכקייט. לעתיד לבוא וועט דער גוף אויכעט כאפן זיך צו דער אמת אז אלוקות אז דאס איז די טייערע זאך, וועט ער אויכעט נצטרף ווערן צו דעם, דאס איז כימי צאתך מארץ מצרים, דער עבודה פון א מענטשן באשטייט אז אז ער פועל זיין ביי זיך מתבונן זיין זיך אין דער יוקר פון געטליכקייט און דער אין דער גדלות פון א נשמה אין דער אין דער גרויסקייט פון מקיים זיין א מצוה און נישט טראכטן נישט נישט טראכטן וואס ווי וואס פאר א שייכות האב איך דערצו, און וואס ווי בין איך מוסיף מיט דעם ענין, דעם יוקר אין דער עצם זאך וואס א איד איז מקיים מיט דער עצם מצוה און דער עצם זאך וואס האט א שייכות צו אלוקות, אריינטראכטן זיך אין דער מעלה פון דעם, און ביז אז דאס זאל ווערן טאקע דער צענטראלער פונקט אין זיין לעבן דער צענטראלער חשיבות, און אלע אנדערע זאכן זאלן פארלירן זייער ווערט און ביז עס וועט זיין לעתיד לבוא דאס וועט זיין אלע אנדערע חלקים בנפשו זיין גוף אט דאס וועט זיין אויך עפעס באמת נוגע דעם ענין. איז א ווארט דער אלטער רבי רעדט אויף אויף יציאת מצרים איז אינטערעסאנט אין דער פרק לאחר ווי דער אלטער רבי זאגט יציאת מצרים איז כי ברח העם און און און לעתיד וועט זיין לא במנוסה לא תלכון איז דערנאך זאגט ער אז פריער זאגט ער אז א מענטש דארף פארגעסן וועגן זיך פארגעסן וואו פארגעסן וואו ער האלט אנטלויפן פון זיך דערנאך ברענגט ער לעתיד דערנאך לכאורה ברענגט ער דרך אגב לעתיד וועט מען נישט אנטלויפן עס וועט זיין בדרך רוח הטומאה אעביר מן הארץ דאס וועט זיין אויכעט מצד הגוף דערנאך זאגט ער דאס לכאורה ברענגט ער דרך אגב וועגן לעתיד אבער דערנאך זאגט ער להיות בחינת תשובה זו ביתר עוז אז מען זאל גוט אז דער שמחה זאל זיין ווי עס דארף צו זיין אז ער זאל זיך טאקע פרייען ווי ער דארף צו זיין מיט דעם וואס זיין נשמה ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן דורכ'ן מקיים זיין א מצוה זאל ער זיך אריינטראכטן פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט מיין גוף למה עשה השם כזאת אך אני לא עשיתי את עצמי, וואס האט דער אייבערשטער געמאכט אז עפעס אזא נידעריגע מענטשן, און ער האט דאך אריינגעלייגט א נשמה אין אזא נידעריגע מענטשן, מוז דאס זיין אז בכדי אז איך זאל אויפהייבן דעם גוף אויכעט. דער אלטער רבי רעדט שפעטער לאחר וואס דער מענטש איז קובע ביי זיך אז דער גוף, דער זיין מצב הנפש איז ביי אים א טפל, איז שפעטער דארף ער יא אריינטראכטן זיך, און ער ברענגט לעתיד לבוא וועט זיין טאקע אויכעט מצד הגוף, דערנאך זאגט ער דארף דער מענטש אויכעט ביי זיך אריינטראכטן היינט, למה עשה השם כזאת, איז נישט נישט מיר נוגע מיין מצב ווייל דאס איז מיר נוגע מצד מיין טבע איז מיר נוגע מיין מצב, עס איז מיר נוגע זיין מצב ווייל למה עשה השם כזאת איז מיר נוגע געטליכקייט און דינען דעם אייבערשטן, אבער וואס האט דער אייבערשטער געוואלט פון די גאנצע מעשה, וואס האט ער אריין געלייגט א נשמה אין אזא נידעריגע גוף, וואס האט ער דערפון, מוז זיין אז עפעס וויל ער האבן פון דער גוף, וועל איך פרואווען טון וועל איך פרואווען טון וואס ער וויל. דאס איז דער דאס איז דער אבער דאס איז דער שלב שני פון דער פון דער עבודה דאס איז נישט דער נישט דער נישט דער ערשטע זאך דאס איז א נקודה דאס איז די צוויי בעסיקע נקודות אין דעם איז דער דער התחלה פון עבודת השם דער דער ראשית איז אז מען זאל וויסן זיין אז ריגארדלעס וואו א מענטש האלט דער אייבערשטער נעמט אונז ארויס פון מצרים און גיט אונז א הזדמנות זיך פארבינדן מיט אים, נישט נוגע וואס אונזער מצב הנפש איז, און יעדער איד בשווה בשעת ער איז מקיים א מצוה ווערט ער נזדבק און נתאחד מיטן אייבערשטן, דאס איז די ערשטע זאך, און עס איז נישטא איינער וואס איז, איינער האט עס מער איינער האט עס ווייניגער, עס איז נישט נוגע זיין מצב הנפש אויב מען קען מקיים זיין א מצוה, און צווייטנס אז דאס איז דער איינציגער זאך וואס איז נוגע, אז דאס איז די טייערסטע זאך וואס א מענטש האט, ס'איז די איינציגע זאך וואס איז נוגע צו א מענטש, אז ער קען, אז ער קען פארבינדן זיך מיט'ן אייבערשטן, און דער א מענטש'נס ארבעט איז ער זאל פועל זיין ביי זיך דאס מייקר זיין, און דאס וועט סוף כל סוף ברענגען אז אנדערע זאכן וואס ביי אים, וואס ביי אים פעלט, זאל אים נישט מבלבל זיין, ווייל דאס איז נישט נוגע, דאס איז נישט די חשיבות, חשוב איז אז ער קען דינען דעם אייבערשטן, אלע אנדערע זאכן וואס ער האט, איז דאס, איז דאס טפלים לגבי דער עיקר, דער. ס'איז א קשיא פון וועלכן פסח.